אין דער משנה האבן מיר געלערנט נפל לתוכו אז ס'איז אריינגעפאלן אין דעם גרוב וואס איינער האט אים געמאכט אין רשות הרבים איז דארט אריינגעפאלן שור וכליו ונשתברו, א אקס מיט די כלים זיינע, דער געשפאן, און ס'איז געווארן צעבראכן. אדער ס'איז דארט אריינגעפאלן חמור וכליו ונתקרעו, א אייזל מיט זיין געשפאן צוריסן, די כלים ביי א שור צוברעכן זיך און ביי א אייזל צורייסן זיך, חייב על הבהמה, אויף די בהמה איז דער בעל הבור מחוייב, ופטור על הכלים, אויף די כלים איז ער פטור. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה גייט נישט ווי רבי יהודה, דתניא מיר האבן געלערנט רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור, רבי יהודה זאגט אז אויף די כלים, דאס הייסט דאס וואס האט זיך צעבראכן די כלים פון דעם שור, צי ס'האט זיך צעריסן די כלים פון חמור, זאגט רבי יהודה אז מ'דארף באצאלן. מאי טעמא דרבנן, וואס איז דער טעם פון רבנן זיי טוען פטר'ן א בור אויף כלים? דאמר קרא שטייט אין פסוק ונפל שמה ס'וועט דארט אריינפאלן שור או חמור, דער שור או חמור איז איבריג, ס'האט געדארפן שטיין ונפל שמה הנופל, איינער וועט דארט אריינפאלן, גיט א קוק אין דער פרשה פון מעקה ווערט דארט דערמאנט כי יפול הנופל ממנו, דער וואס וועט פאלן וועט אראפפאלן, פארוואס ווערט דא דערמאנט, שור חמור, כי יפול הנופל, ס'וועט אראפפאלן דער וואס פאלט אראפ, שור קומט מען זאגן ולא אדם, אז אויב א מענטש איז אריינגעפאלן אין גריב, און אויף מיתת אדם איז דער בעל הבור פטור, אויף נזקין האבן מיר דאך געלערנט איז דער בעל הבור חייב, חמור ולא כלים. ורבי יהודה, און רבי יהודה זאגט, או לרבות את הכלים, שטייט שור או, איז דער או גייט מען מרבה זיין כלים, וואס איז טוט רבי יהודה מיט דעם חמור, איז די גמרא ווייטער, די אויספיר פון גמרא איז טאקע אז דער חמור דבור, און אויך איז דא א פסוק וואס שטייט ביי אבידה לכל אבידת אחיך שטייט דארטן חמור און שור און שה און שלמה, זאגט די גמרא שה דאבידה איז אויכעט שווער. ורבנן, די רבנן וואס טוהן זיי מיט דעם או? או מיבעי ליה זיי דארפן האבן דעם או לחלק פונאנדערטיילן ווען ס'זאל שטיין ונפל שמה שמה שור חמור וואלט איך געמיינט אז מ'איז נישט מחויב דווקא ווען עס פאלט דארט אריין א שור און חמור צוזאמען. ורבי יהודה לחלק מונפל נפקא, רבי יהודה זאגט אויב מ'זאל מיינען אז ס'מוז אריינפאלן ביידע וואלט געדארפן שטיין ונפלו, א לשון רבים, אז עס שטייט ונפל ווייס איך אליין אז מ'איז מחויב אויף שור אליין אויף חמור אליין. איז מיר דער או איבריג, גייט עס מיר מרבה זײַן כּלים. ורבנן, די רבנן זאָגן, ונפֿל טובֿא משמע, כאָטש ונפֿל אַ לשון יחיד, אָבער עס מיינט אַ סך. און רש"י ברענגט אַראָפּ, מיר האָבן ועשה בצלאל ואהליאב. ס'האָט דאָך געמאַכט און שטייט וכל חכם לב, דאָך שטייט ועשה, אָדער שטייט ובא. נישט ובאו, ובא האות והמופת איז די טייטש דאס וועט קומען און דאס וועט קומען, צי ובא ובא הארי ואת הדוב. ממילא וואלט איך געמיינט כאטש ונפל האט א לשון יחיד אז ווען איז מען מחויב דווקא שור און חמור פאלן אריין דעריבער מוז איך האבן דעם או לחלק. פרעגט די גמרא, אימא לאמיר זאגן ונפל כלל, דאס קומט מיר זאגן יעדע זאך וואס פאלט אריין איז מען חייב, שור וחמור פרט, נאר א שור און נאר א חמור, און מיר האב ווייסן כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, אויב די תורה שרייבט פריער א כלל און נאך דעם א פרט, זאגן מיר אז דער פרט גייט מפרש זיין דעם כלל, זאלסט נישט מיינען אלעס, נאר דעם פרט. אויב אזוי שטעלט זיך א שאלה, וואס זשע דארף איך האבן דעם כלל אינגאנצן? זאל מיר נאר שטיין דער פרט, וואס דארף איך האבן דעם כלל? און תוספות אין נזיר זאגט אז ער גייט מיר זאגן, אלא מה שבפרט. ווען איך זאל נאר האבן דעם פרט איז רעכט וואלט איך געקאנט אפלערנען אנדערע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט מיט א מה מצינו, אבער דעמאלט ווען איך האב כלל ופרט איז דער טייטש אזוי, פון אלע זאכן זאג איך דיר נאר די זאכן איז דאך דאס ווינציגער כלל ופרט ווי א פרט אליין, ממילא זאל איך זאגן שור וחמור אין מידי אחרינא לא, נאר שור וחמור איז מען מחויב, אנדערע בעלי חיים איז מען נישט מחויב. זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר ענטפערן שטייט בעל הבור ישלם חזר וכלל שטייט נאך א כלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ווען איך האב כלל און פרט און כלל טוט עס מרבה זיין אלעס וואס איז גלייך צום פרט ווען איך האב נאר דעם כלל און פרט איז אין בכלל אלא מה שבפרט. וואס קומט מיר צו דער שפעטערדיגער כלל אלעס מרבה זיין קען איך נישט, פארוואס וואלט איך דאך נישט געדארפן האבן דעם פרט, נאר גייט מען זאגן אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט בין איך דיר מרבה, מה הפרט מפורש בעלי חיים, דער פרט דא אויף שור און חמור איז דאך בעלי חיים, אף כל בעלי חיים לויט וועמען גייט עס די גמרא? די גמרא גייט לויט די רבנן, ווייל לויט ר' יהודה איז מען דאך מחויב אפילו כלים אויכעט, יעצט גייט די גמרא מפרש זיין לויט די רבנן, אז וואס די רבנן זאגן אז מען איז נאר מחויב אויף בעלי חיים פרעגט די גמרא. וואנעט ווייסטו מרבה זיין אז אלע בעלי חיים וואס ס'פאלן אריין אין דעם בור איז מען מחוייב. אי לאמיר זאגן אזוי, מה הפרט מפורש, דער פרט איז דאך וועלכס שור און חמור, דבר א זאך שנבלתו וואס די נבילה ווען דער שור פעגערט אוועק די חמור פעגערט אוועק מטמא איז עס מטמא במגע ווען מ'רירט עס אן, ובמשא, און אויב מען טראגט עס אפילו מען האט עס נישט אנגערירט, די כזית נבלה געווען איינגעוויקלט אין עפעס, ווען איך ריר אן די זאך ווער איך נישט טמא, אויב איך טראג עס ווער איך טמא. אף כל, די זעלבע זאך איז א בור מחוייב, יעדע זאך, דבר, א זאך שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות לא, אבער עופות איז נישט מטמא במגע ובמשא, זאל איך זאגן אז עופות זענען געווארן געניזיגט אין א בור, זאל דער בעל הבור נישט דארפן באצאלן? ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב איך זאג כ'בין נאר מרבה דאס וואס איז גלייך צום פרט, מיט צוויי זאכן דארף עס זיין גלייך צום פרט, אי עס דארף זיין גלייך ס'איז א בעל חי, און אויך דארף זיין גלייך אז איין בעל חי וואס נבלתו מטמא במגע ובמשא, נכתוב רחמנא זאל מען די תורה שרייבן חד פרט, זאל נאר שטיין נאר איין פרט, אדער זאל נאר שטיין שור, אדער זאל נאר שטיין חמור, וועל איך זאגן אז עס דארף זיין גלייך צום פרט מיט צוויי זאכן, אי א בעל חי, אי נבלתו מטמא. ווען איך זע איך האב נאך א פרט אויף דבר שנבלתו מטמא דארף איך דאך עס נישט האבן, ווייל דאס ווייס איך דאך שוין פון איין פרט, דעריבער גיי איך שוין אפלערנען אויף עס אז עס מוז נישט זיין גלייך צום פרט מיט צוויי זאכן, אפילו עס איז גלייך צום פרט נאר מיט איין זאך וואס איז בעל חי, בין איך אויך ממעט. רש"י זאגט, אויב אזוי ווי קען איך ממעט זיין אדם? ווי קען איך ממעט זיין אדם? איך דארף דאך האבן די שור וחמור, דארף איך דאך האבן אויף כלל ופרט וכלל, פון וואנען זשע ווייס איך האב דעם שור ולא אדם. זאגט רש"י, די גמרא וועט שוין ווייטער אויספירן דארט אנדערש, זאגט די גמרא, ניין, איך האב נישט קיין איבריגן פרט. הי נכתוב, וועלכע פרט זאל מען שטיין? די זאגסט זאל מען שטיין איין פרט. אי כתב שור, ווען די תורה זאל מען נאר שטיין דער פרט פון שור. זאל מען שטיין ונפל, און זאל מען שטיין שור, און נאכהער זאל מען שטיין בעל הבור ישלם א כלל. הוה אמינא וואלט איך געזאגט א שור איז מען מקריב אויפן מזבח, יא וואלט איך געזאגט עס דארף זיין גלייך צום פרט מיט צוויי זאכן אי א בעל חי און קרב לגבי מזבח אין שאינו קרב לגבי מזבח לא, דאס וואס מען איז נישט מקריב אויפן מזבח וואלט איך געזאגט איז מען נישט מחויב. ממילא וואלט אויסגעקומען אז א בהמה טמאה פאלט אריין אין בור איז דאך נישט מחוייב, און מקריב אויפן מזבח איז מען נאר דריי מינים פון בהמות, בקר און עזים און צאן, און פון עופות איז מען אויך מקריב צוויי מינים, תורים אדער יונים. איי זאל מען שטיין חמור? ואי כתב רחמנא חמור, זאל מען נאר שטיין חמור? הוה אמינא וואלט איך געזאגט קדוש בבכורה, די בבכורה איז קדוש יעדע בהמה טהורה, א חמור איז דאך נישט קיין בהמה טהורה, נאר ס'איז דא א דין אז פטר חמור תפדה בשה, אז ער דארף אוועקגעבן א שה צו דעם כהן דאס אויסלייזן. שאין קדוש בבכורה לא, דאס וואס איז נישט קדוש בבכורה, למשל סוסים און גמלים, וואלט איך נישט געוואוסט, דעריבער האט מיר די תורה געשריבן א חוץ דעם חמור א איבריגן שור, ווייל שור קען איך דאך אפלערנען פון חמור, גיין מרבה זיין אפילו סוסים און גמלים, ווייל עס איז גלייך צום פרט מיט צוויי צדדים, בעל חיים און נבלתו מטמא איז מען מחוייב. אבער אויב עס איז דאך נאר גלייך מיט איין צד, פון וואנען ווייס איך? אלא זאגט די גמרא, איך גיי נישט דרש'נען אלס כלל ופרט וכלל, נאר אמר קרא שטייט אין פסוק והמת יהיה לו, זאגן מיר, כל דבר מיתה. יעדע זאך וואס ביי זיי איז דא מיתה איז מען מחוייב, אויב יעצט נאכאמאל איז שוין איבריג די שור און חמור, זאג איך שוין שור ולא אדם חמור ולא כלים. פרעגט די גמרא, אויב איך זאג אז ווען איז מען מחוייב אין דעם בור דווקא א זאך וואס ביי זיי פאסט מיתה, בין לרבנן די רבנן דקממעטי להו כלים די רבנן האבן א פסוק חמור ולא כלים. וואס דארף איך האבן אויף דעם א מיעוט? כלים שטארבן נישט. בין לרב יהודה דקמרבי להו כלים רב יהודה איז מרבה פון דעם או אז א בור איז מחוייב אויף כלים. כלים בני מיתה נינהו, אט האסטו געזאגט א בור איז נאר מחוייב אויף דבר מיתה, וואזשע גייסטו מרבה זיין כלים? תוספות פרעגט טאקע אזוי, ווייל עס זענען נישט קיין בני מיתה דארף איך האבן א פסוק מרבה זיין אפילו נישט קיין בני מיתה. תוספות זאגט אמרי כ'וועל דיר ענטפערן, ביי כלים איז אויך דא דער ענין פון מיתה, שבירתו זו היא מיתתו, דאס וואס די כלי ווערט צעבראכן דאס איז די מיתה, דעריבער וואלט איך געוואלט, עס איז יא געווארן, עס איז אפגעשטארבן די זאך דעריבער. דארף איך האבן א חמור ממעט זיין? פארוואס טאקע בין איך ממעט פונקט כלים? ווייל כלים איז דאך קיין מיתה ממש איז דאך עס נישט, און שור למעט למעט אדם ווייל ס'איז נישט קיין מין בהמה, איך זאל נאר האבן איין מיעוט וואלט איך ממעט געווען אדם אבער כלים נישט. פרעגט די גמרא ולרב דאמר רב וואס ער לערנט בור שחייבה עליו תורה, די חיוב וואס די תורה האט געזאגט אז דער וואס מאכט א בור איז מחיוב, איז להבלו אויב מ'איז געווארן געניזיקט אין די היץ וואס איז דא אין דעם בור, דווקא אזא בור וואס איז טיף און ער איז שמאל און דארט שאפט זיך שלעכטע לופט, ולא לחבטו, נישט פאר דעם צוקלאפן, ווייל צוקלאפן האט צוקלאפט די ערד וואס איז נישט זיינע. בין לרבנן, וואס די רבנן דארפן האבן א פסוק ממעט זיין כלים, בין לרבי יהודה, ער איז מרבה כלים, כלים בני הבלא נינהו, כלים ווערן זיי געמזיקט פון היץ, זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר ענטפערן, בחדתי, נייע כלים דמיפקעי מהבלא, כלים וועלכע די כלים זענען געמאכט געווארן פון. און ערד, ליימענע כלים, איז דיע כלים איידער מען ברענט זיי איבער אז זיי קומען, מען טוט זיי דאך מאכן פארהארטעווען אין א אויוון, אויב איידער מען האט נאך דאס נישט געמאכט, איז אויב עס קומט אויף א ארט ווי ס'איז היץ, נישט די געהעריגע היץ, קען עס ווערן צושפאלטן. פרעגט די גמרא, דו האסט געזאגט. איך לערן אפ פון והמת יהיה לו כל דבר מיתה, יעדע זאך וואס א בר מיתה איז פאלט אריין אין בור איז מען חייב, ווי קענסטו אזוי זאגן האי והמת יהיה לו מבעי ליה לכדרבא, איך דארף עס האבן אויף די דרשה וואס רבא האט געזאגט דאמר רבא שור פסולי המוקדשים שנפל לבור. פטור, א שור פסולי המוקדשים וואס כ'האב אים אויסגעלעזט און ער איז אריינגעפאלן אין בור, איז דער בעל הבור פטור שנאמר והמת יהיה לו, דארטן ווי דער מת באלאנגט צום בעל הבור, צו דעם ניזק, במי שהמת שלו, ער קען האבן דעם מת, יצא זה שאין המת שלו, ביי שור פסולי המוקדשים איז דער מת נישט זיינע, ווייל מ'טאר נישט געבן צו עסן צו קיין כלבים. אלא זאגט די גמרא פון א צווייטן פסוק בין איך מרבה אלעס, אמר קרא שטייט אין פסוק כסף ישיב לבעליו, לרבות גייט מען מרבה זיין כל דאית ליה בעלים, יעדע זאך וואס האט א בעל הבית און איז אריינגעפאלן אין בור וואס איינער האט געמאכט אין רשות הרבים, איז דער בעל הבור חייב. פרעגט די גמרא, אי הכי אפילו כלים ואדם נמי, כלים פאלט אריין, א מענטש פאלט אריין, א מענטש האט אויך בעלים אויף זיך, זאל ער אויך זיין דער בעל הבור חייב? ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק שור ולא אדם, פארוואס בין איך ממעט אדם? ווייל אדם איז דאך נישט די מין פון בהמה, חמור ולא כלים. כלים איז נישט דער מין פון בעל חיים. פרעגט די גמרא ולרבי יהודה דקא מרבה להו כלים, רבי יהודה וואס ער זאגט פון או טו איך מרבה זיין כלים, פאלן אריין אין בור איז מען חייב, בשלמא שור, עס שטייט אין פסוק ונפל שמה שור או חמור, די שור ממעט ביה אדם, אז ס'פאלט אריין א מענטש אין גריב און ער איז געשטארבן איז דער בעל הבור פטור. אלא חמור מאי ממעט ביה, וואס איז מען ממעט פון דעם חמור? אלא אמר רבא, וואס פאר א ווערטער איז דאס אלא? כ'האב דאך פון גארנישט נישט חרטה. אמר רבא האט געדארפן שטיין. חמור דבור, די חמור פון בור איז טאקע איבריג לויט רבי יהודה, לויט רבי יהודה איז נימער איבריג. ושה דאבידה. אין דער פרשה פון אבידה שטייט לכל אבידת אחיך, ווערט דארט אויסגערעכנט על שור, על חמור, על שה ועל שלמה, איז פון יעדן זאך טו איך דרש'ענען א דרשה, אבער די שה דאבידה, לדברי הכל לויט אלעמען האב איך נישט קיין דרשה. קשיא, בלייבט שווער, מיר ווייסן נישט וואס דאס קומט זאגן. רש י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן חייב. פרעגט די גמרא, מאי שור חירש שוטה וקטן? וואס מיינט מען דאס? אילימא וועסטו וועלן זאגן שור של חירש, אז דער באלבאס איז א חירש, שור של שוטה, דער באלבאס איז א שוטה, שור של קטן, דער באלבאס איז א קטן, דעמאלט איז מען חייב, הא שור של פיקח פטור, דער באלבאס פון שור איז א פיקח פטור, ווי שטייט עס אין דער תורה? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן, ס'גייט נישט ארויף אויף דעם באלבאס נאר אויף דעם שור, אז אויב דער שור איז א חרש אדער א שוטה קטן איז ער חייב. פרעגט די גמרא, הא שור שהוא פיקח פטור, אויב דער שור איז א פיקח זאל ער זיין פטור, פארוואס? אמר רבי ירמיה, לא מיבעיא קאמר, דאס דארפן מיר נישט דערציילן, שור פיקח וואס ער איז א פיקח איז ער זיכער חייב, לא מיבעיא שור שהוא פיקח דחייב, אבל אבער שור חירש שוטה וקטן, אימא וואלט איך געוואלט מיינען חרשותו גרמה לו, דער בעל הבור וועט טענה'ן, ווייל ער איז א חירש, קטנותו גרמה לו, ווייל ער איז א קטן, וליפטר, מען זאל זיין פטור, קא משמע לן, דערציילט מען די משנה, אפילו דער שור איז א חירש אדער א שוטה אדער א קטן, איז אויכעט דער דין אז דער בעל בית איז, דער בעל הבור איז חייב. אמר ליה רב אחא לרבינא, האט רב אחא געפרעגט רבינא'ן, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט נפל לתוכו בר דעת, אז ס'איז אריין געפאלן אין דעם בור א בר דעת, פטור, איז דער בעל הבור פטור, מאי לאו, מיינט עס דען ניט שור בן דעת? אויב ס'איז אריינגעפאלן א שור וואס ער איז א פיקח, דעמאלט איז דער בעל הבור פטור. אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, לא, ניין, אדם, דאס וואס שטייט נפל לתוכו בר דעת פטור, מיינט מען א מענטש איז אריינגעפאלן. האט ער אים צוריק געפרעגט, אלא מעתה, לויט דעם נאך. אז דאס גייט ארויף אויף א אדם, אדם בן דעת הוא דפטור, א מענטש ווען ער איז א בן דעת נאר דעמאלט איז דער בעל הבור פטור, הא לאו בן דעת הוא, אויב דער מענטש וואס פאלט אריין איז נישט קיין בן דעת, דחייב, און אויב ס'איז געוועזן מיתה איז דער בעל הבור חייב, שור ולא אדם כתיב. סשטייט דאך שור ולא אדם און ס'איז נישט קיין חילוק צו דער מענטש איז א בן דעת צו ער איז נישט קיין בן דעת, א לאו בן דעת איז ער אויכעט פטור. אלא זאגט די גמרא מאי בן דעת? מין בן דעת, דאס וואס שטייט דארטן נפל לתוכו בר דעת פטור, מיינט מען ס'איז אריינגעפאלן דער מין וואס ביי זיי איז דא דעת, דאס מיינט מען א מענטש אפילו ער איז א שוטה, נאר ער איז דאך פון דעם מין וואס זיי זענען בני דעת. אמר ליה, האט ער אים געזאגט, ווי קאנסטו אזוי לערנען, והתניא, אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט, נפל לתוכו שור בן דעת, פטור, שטייט דארט בפירוש אז א שור בן דעת פאלט אריין אין גריב, איז דער בעל הבור פטור. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט מען דארף אזוי לערנען פשט אין דער משנה, שור והוא חירש, אויב דער שור איז א חירש, ער האט נישט קיין שכל, שור והוא שוטה, דער שור איז א שוטה, שור והוא קטן, וויפיל דער שיעור ס'זאל זיין קטן, ביז וואנען מען הייבט נישט אן מיט אים צו ארבעטן ווערט ער אנגערופן קטן. דווקא דעמאלט איז דער בעל הבור חייב, אבל שור והוא פיקח, אויב דער שור איז א פיקח פטור, איז דער בעל הבור פטור, מאי טעמא, פארוואס טו איך פטר'ן דעם בעל הבור אויב עס ווערט דארט געניזיקט אין דעם בור א שור וואס ער איז א פיקח, דבעי ליה עיוני ומיזל. א שור פיקח אז ער זעהט א בור גייט ער אוועק אין א זייט, קען איך נישט באשולדיגן דעם בעל הבור. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, אזוי ווי רבא לערנט פשט אין דער משנה, אז ווען איז דער חיוב פון בור דווקא שור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן, מיר האבן געלערנט, נפל לתוכו, אז ס'איז אריינגעפאלען אין דעם גרוב, שור חרש, אדער שוטה, אדער וקטן, אדער וסומא, א בלינדער, אפילו ער איז א פיקח, אדער מהלך בלילה, אפילו ער איז א פיקח, חייב, ווי איז אבער פיקח און מהלך ביום? פטור, ווי מיר האבן פריער געזאגט, איבעי ליה עיוני ומיזל, דער שור דארף גיין אין א זייט, רש י אויבן, הא שור והוא פיקח פטור בתמיה, טייטשן מיר דאס וואס שטייט בן דעת פטור מין בן דעת, היינו אדם, ואפילו הוא שוטה, איז ער אויך מין בן דעת הוא. שור חרש שוטה וקטן, שור שהוא חרש, או שוטה או קטן או סומא, או מהלך בדרך בלילה, דעמאלט ואפילו הוא פיקח, איז ער אויכעט חייב, ווי איז אבער פיקח און ביום? דעמאלט זאגן מיר איבעי ליה עיוני ומיזל, דעמאלט איז דער בעל הבור פטור. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף נ ד, עמוד ב, די משנה, זאגט די משנה, אחד שור ואחד כל בהמה, דעם זעלבן דין איז א שור און יעדע בהמה, לנפילת הבור, ביי נפילת הבור ווערט עס דערמאנט ונפל שמה שור או חמור, איז לאו דווקא שור און חמור, נאר יעדע בהמה דעם זעלבן דין. ולהפרשת הר סיני, בשעת קבלת התורה ווערט דאך דערמאנט אם בהמה אם איש, זאגן מיר אז לאו דווקא אי בין איך מרבה אלע בהמות, און ווי די משנה וועט ווייטער זאגן אז מען מיינט יעדע חיה און יעדע עוף ליגט אויך אין זעלבן כלל, און אין אמת'ן דער הפרשת הר סיני איז נישט געוועזן בלויז בשעת קבלת התורה, רש"י אין ביעה דף ה' עמוד ב' ברענגט דער דרש אראפ אז די קולות וברקים זענען געוועזן פין קבלת התורה אהן ביז די אנדערע יאר כ' אייר ווען די אידן זענען אוועק געגאנגען פין בארג סיני, ביז דעמאלט איז דא דער ציווי פין הפרשת הר סיני. ולתשלומי כפל, ביי באצאלן כפל. ביי כפל, זעט איר, איז לאו דווקא בעל חיים, ביי כפל איז דער דין אפילו נישט בעל חיים, ליגט אין דעם כלל פון כפל, אין פסוק שטייט משור ועד חמור, חיים שניים ישלם, און די גמרא וועט ווייטער זאגן פארוואס כ'בין אלעס מרבה, ולהשבת אבידה. ביי השבת אבידה ווערט דאך אויך דערמאנט אין פסוק בעל חיים שטייט לכל אבידת אחיך, חמור און שור און שה, שלמה, איז נישט בלויז די בעל חיים וואס ווערן דערמאנט, אלע בעל חיים זענען אין דעם כלל, און אפילו חיות און עופות אויכעט, לפריקה. ס'איז דאך דא א מצוה אז מען זעט איינער גייט מיט א בהמה און די משא איז זייער שווער, דארף מען העלפן אראפנעמען מיט די משא, מען לערנט עס אפ פון פסוק עזוב תעזוב עמו, איז זיי אלעס אין דעם כלל. בעסער געזאגט, ביי לפריקה איז אין דעם כלל דא א מענטש אויכעט. ווי די גמרא דערציילט אין אלו מציאות, נאר דארט איז לטעינה, אנלאדן, אז איינער האט זיך ביי רבי ישמעאל'ן ווערט דערמאנט, האט אים געבעטן ער זאל העלפן ארויף לייגן די בינטל האלץ לחסימה, שטייט לא תחסום שור בדישו, דעמאלט ווען דו אקערסט מיט א אקס, זאלסטו נישט פארשליסן, דישו מיינט מען נישט אקערן, דישו מיינט מען ווען מען דרעשעט די תבואה זאל מען אים ניט פארשליסן די מויל דאס הייסט אז ער זאל קענען דארטן עסן איז לאו דווקא שור כאטש עס שטייט שור אלעס איז אין דעם כלל לכלאים כלאים מיינט מען אדער כלאים פון הרבעה מען טאר נישט מזווג זיין צוויי מינים אדער כלאים פון הנהגה.

ולשבת, לגבי דעם דין וואס א מענטש איז מצווה על שביתת בהמתו, איז לאו דווקא שביתת בהמתו, נאר אויך שביתת זיין חיה, זיינע עופות וואס זאלן נישט ארבעטן, וכן חיה ועוף כיוצא בהן, חיה ועוף איז אין כלל פון די אלע זאכן וואס פריער אויסגערעכנט, אם כן למה נאמר שור, אנדערע ערטער ווערט דערמאנט שור, או חמור, אנדערע ערטער ווערט דערמאנט חמור, אלא נאר שדיבר הכתוב בהווה, דער פסוק רעדט שטענדיג אין אזא זאך וואס די זאך איז רגיל צו זיין, פארשטייט זיך מערסטנטייל ארבעטן מיט א שור. א משא טראגט א חמור, ווי איז לשון פון די חזל, לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול כחמור למשא. רש י, להפרשת הר סיני דאם בהמה אם איש כתיב, ואנן מרבינן, מיר זענען מרבה חיה ועוף בגמרא, די גמרא לערנט אפ אז חיה ועוף זענען אויך געווען אין דעם כלל פון הפרשת הר סיני, ותשלומי כפל. ואף על גב דכתיב משור עד חמור, שאר בהמה וחיה, מרבינן בגמרא, און לאו דווקא בהמה און חיה, אפילו די זאך וואס האט נישט קיין רוח חיים באצאלט מען אויך כפל, וכן בכולהו די זעלבע ביי אלע זאכן, זעט איר ד ו ה.

הוי נמי חי' ועוף בכלל, אין דעם כלל פון לא תרביע איז אויך חי' נאר כדיליף בגמרא, וכן די זעלבע זאך לענין כלאים דהנהגה פון פירן צוזאמען, און וואס שטייט לא תחרוש בשור וחמור איז לאו דווקא שור וחמור, אלע זענען אין כלל, בהווה בדבר הרגיל להיות אויב וועט ער פרעגן פארוואס ווערט דערמאנט פונקט שור וחמור, זאגן מיר אויף דעם בהווה, לא דיבר הכתוב אלא בהווה, אף על פי כן לערנט מען אפ פון דעם אנדערע דרשות, להלכה זאגט דער רמב ם אז ווען איז דא דער איסור לא תחרוש בשור וחמור, דווקא איינס איז א מין טהור און איינס איז א מין טמא, אבער אויב ביידע זענען מיני טמאים איז נישט דא דער איסור כלאים מן התורה בהנהגה. נאר מדרבנן, לגבי די כלאים פון הרבעה איז נישט קיין חילוק, ביידע זענען טמאים צו ביידע זענען טהורים איז דא דער איסור, נאר כלאים פון הנהגה, אזוי זאגט הרמב ם אז מדין תורה איז דווקא איין מין איז טהור און איין מין איז טמא. לערנט די גמרא, לנפילת הבור, פון וואנעט ווייסן מיר ביי נפילת הבור איז דעם זעלבן דין איז שור און כל בהמה, אין פסוק שטייט דאך ונפל שמה שור או חמור. ווייל אין פסוק שטייט כסף ישיב לבעליו כתיב כל דאית ליה בעלים, יעדע זאך וואס האט בעלים און ס'פאלט אריין אין בור איז דער בעל הבור מחיוב צו באצאלן, כדאמרן וואס מען האט פריער געזאגט עמוד א' להפרשת הר סיני. אם בהמה אם איש לא יחיה, אזוי שטייט אין פסוק, ווייס איך בהמה, וחיה בכלל בהמה הויא, חיה איז אין כלל בהמה, דא ווי די תורה זאגט בהמה מיינט מען חיה אויכעט, און ס'ווערט דערמאנט אין פרשת ראה זאת הבהמה אשר תאכלו, און נאכדעם רעכן איך אויס איל וצבי, הייסט דאס אז אין ווארט בהמה ליגט חיה אויכעט. אם לרבות את העופות. ס'שטייט אם איש, אם בהמה, אם איש, גייט עס מרבה זיין עופות. לתשלומי כפל, כדאמרינן ווי מיר האבן געזאגט, על כל דבר פשע כלל, כל דבר פשיעה, יעדע זאך וואס מ'איז פושע. דארף מען באצאלן כפל. להשבת אבידה, ווייל עס שטייט לכל אבידת אחיך, יעדע זאך וואס דיין ברודער פארלירט, דו הייבסט אויף דארפסטו צוריק געבן. לפריקה, יליף, איך לערן אפ חמור חמור משבת, א גזירה שווה, ביי שבת שטייט חמור און אין דעם כלל איז בהמה חיה און עופות. לחסימה, יליף, שור שור משבת, ווייל.

ובדברות אחרונות נאמר, אין די צווייטע דברות שטייט, ושורך וחמורך וכל בהמתך, והלא שור וחמור בכלל כל בהמה היו, אז ס'שטייט שוין וכל בהמתך, ליגט שוין אין דעם כלל שור וחמור. ולמה יצאו? איז אין אמת'ן די קשיא וואלט געווען אן דברות ראשונות אויך, איך קען סתם פרעגן ביי די דברות אחרונות אז ס'שטייט וכל בהמתך וואס דארף שטיין שורך וחמורך, נאר אזוי איז דאך די קשיא שטארקער, גיב א קוק ביי די דברות ראשונות אז ס'שטייט בהמתך ווערט נישט דערמאנט שורך וחמורך, פארוואזשע ווערט עס דא יא דערמאנט? לומר לך צו זאגן מה שור וחמור האמור כאן חיה ועוף כיוצא בהם, חיה און דעם עוף האבן דעם זעלבן דין, די גמרא וועט ווייטער זאגן פון וואנען איך ווייס, אף כל חיה ועוף כיוצא בהם, אזוי ווי דא ביי שבת ליגט אין דעם כלל, חיה און עוף אויכעט, אף כל אזוי אומעטום ווי שטייט אדער שור אדער חמור אדער בהמתך איז חיה ועוף אין זעלבן דין. פרעגט די גמרא אימא לאמער זאגן בהמה דדברות ראשונות, כלל, שורך וחמורך דדברות אחרונות, פרט, כלל ופרט, איז דאך דער דין אין בכלל אלא מה שבפרט, זאל איך זאגן אז דער ענין פון רוען פון די בהמה, איז שור וחמור אין מידי אחרינא לא, אנדערע זאכן נישט נאר דער דין. זאגט די גמרא אמרי איך'ל דיר ענטפערן, וכל בהמתך דדברות אחרונות חזר וכלל איז נאכאמאל א כלל, כלל ופרט און כלל. אי אתה דן אלא כעין הפרט טו איך אפלערנען אזוי ווי דער פרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים, דער פרט וואס ווערט דערמאנט, שורך וחמורך איז בעלי חיים אף כל אזוי איז בעלי חיים אזוי דארף שבת רוען אלעס וואס איז גלייך צום פרט אלע בעלי חיים. פרעגט די גמרא וועלכעס איז דער פרט? דער פרט איז שורך וחמורך, שור און חמור. איז די נבילה פון דעם מטמא במגע ובמשא, ואימא לאמער זאגן מה הפרט מפורש, דער פרט וואס ווערט דערמאנט שבת דארף רוען, ווערט דאך דארט דערמאנט דבר א זאך שנבלתו מטמא במגע ובמשא, שור און חמור איז דאך די נבילה מטמא במגע ובמשא, אף כל זאל מיר אויך זאגן יעדע זאך שנבלתו מטמא במגע ובמשא, דאס דארף רוען שבת, אבל עופות לא, אבער עופות נישט, פון וואנעט ווייס איך צו זאגן אז דער זעלבער דין גייט אן אויף עופות, איך דארף זאגן עופות איז נישט מטמא במגע ובמשא, אבער מ'רעדט דאך איז דאך נישט גלייך צו שור וחמור. זאגט די גמרא אמרי איך'ל דיר זאגן, אם כן אויב עס דארף זיין גלייך צו דעם פרט מיט אלע זאכן, איך גיי מרבה זיין אז ס'איז גלייך צום פרט אי ס'איז א בעל חי און אי נבלתו מטמא במגע ובמשא נכתוב רחמנא זאל מען די תורה שרייבן חד פרטא. אויב ס'וועט מיר שטיין איין פרט, אדער שור, אדער חמור, וועל איך זאגן כעין הפרט אז ס'דארף זיין גלייך מיט צוויי צדדים, אי ס'זאל זיין א בעל חי, און ס'זאל זיין נבלתו מטמא במגע ובמשא. אויב די תורה שרייבט מיר נאך א פרט, איז אם אינו ענין דער אנדערער פרט. קען איך נישט זאגן ס'זאל זיין גלייך שנבלתו מטמא, ווייל דאס ווייס איך דאך פון איין פרט, גייט עס מיר מרבה זיין אפילו דעמאלט ווען ס'איז נישט גלייך מיט ביידע זאכן צו דעם פרט, נאר ס'איז נאר מיט איין זאך גלייך, ס'איז נישט גלייך מיט דער זאך, ס'איז נישט מטמא במגע ובמשא, אבער א בעל חי איז עס, טו איך אויך מרבה זיין, כעין הפרט, דעריבער בין איך מרבה עופות. זאגט די גמרא, הי נכתוב רחמנא, וועלכעס קען מען די תורה שרייבן פון די'ע פרטים, דאס הייסט איך מוז האבן ביידע פרטים, פון ביידע פרטים קען איך וויסן אלע בהמות, ווייל אויב כ'וועל נאר האבן איין פרט וועל איך אפילו נבלתו מטמא במגע ובמשא אויך נישט קענען אפלערנען. אי כתב רחמנא שור, ווען די תורה זאל מען נאר שרייבן ביי שבת אז ס'דארף רוען א שור. הווה אמינא וואלט איך געזאגט, איך מאך א כלל ופרט וכלל, אז עס דארף זיין גלייך צו שור. קרב לגבי מזבח אין, דיע זאך וואס מ'איז מקריב אויפן מזבח, דאס דארף רוען. שאינו קרב לגבי מזבח לא, דאס וואס מ'איז נישט מקריב לגבי מזבח, דאס דארף נישט רוען. ממילא וואלט איך פון שור נישט אפגעלערנט אלע בהמות, כתב רחמנא חמור, קען איך אפלערנען אלע בהמות, אבער עופות? פון וואנעט ווייסטו? איי ואי כתב רחמנא חמור, און חמור איז דאך נישט קרב לגבי מזבח, וואלט איך אויך נישט געווען אפגעלערנט אלע בהמות, הווה אמינא איך וואלט געזאגט, קדוש בבכורה אין, וועלכע זאך דארף רוען שבת? דאס וואס איז קדוש בבכורה, וועלכעס ליגט אין כלל פון קדוש בבכורה, אלע בהמות טהורות, און אויך חמור, ווייל א חמור כאטש ס'איז א בהמה טמאה, דאך איז דאך דא א דין תפדה בשה, אבער ווי וועט זיין סוסים און גמלים וואס דאס איז נישט קדוש בבחירה? שאין קדוש בבכורה לא, כתב רחמנא האט מיר די תורה געשריבן שור, וואס שור דארף איך דאך נישט האבן, ווייל שור קען איך דאך אפלערנען פון חמור, ווייל שור איז דאך אויך קדוש בבכורה, ממילא זאג איך אם אינו ענין אויף קדוש בבכורה, לערן איך פון דעם אפ סוסים וגמלים. וואס איז גלייך צו דעם פרט, מיט וועלכע זאך איז עס גלייך צו בעלי חיים, און נבלתו מטמא במגע ובמשא, אבער עופות פון וואנעט ווייס איך? אלא זאגט די גמרא, וכל בהמתך ריבויא הוא. דאס וואס ווערט דערמאנט בדברות אחרונות שטייט ושורך וחמורך וכל בהמתך, טוה איך דאס נישט לערנען כלל ופרט וכלל, נאר איך טוה עס זאג אז דאס איז א ריבוי, און א ריבוי מיד איך בין איך שוין אלדינג מרבה, איי אויב ס'איז א ריבוי. אלעס וואס זשע דארף איך האבן שוכב איך מוחל, ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל די שורך וחמורך דארף איך האבן אפצולערנען למשל דעם שור לגבי דעם דין אלס א גזירה שווה, אז דארטן וואו שטייט לא תחרוש בשור ובחמור מיינט מען נישט בלויז שור וחמור, נאר מען מיינט אלע זאכן וואס זענען דא בשבת. וואס טייטש דארט נישט טוט מען שוין נישט שוין? אזוי ווי ביי שבת זאגן מיר די מצוה פון רוען גייט אן אויף אלע בהמות און אויף עופות אויך. שבת איז א ריבוי נו. א ריבוי, און ביי שבת איז דאך דא א איבריגע שורך וחמורך, קומט עס מיר לערנען אז דא ווי עס ווערט דערמאנט דאס ווארט שור מיינט מען נישט בלויז שור נאר מען מיינט אלע בהמות. די נויט איז אויך דא. דאס אלעס וואס ליגט אין כל אין דעם ריבוי פון שבת, דאס ליגט אומעדום. פרעגט די גמרא, וכל היכא דכתב רחמנא כל ריבויא הוא, אומעדום ווי שטייט דאס ווארט כל, זאגסטו גייט עס מיר עפעס מרבה זיין? והא גבי מעשר, ביי מעשר דכתב כל. מעשר שני ווערט דערמאנט דאס ווארט כל וקא דרשינן ליה בכלל ופרט, און איך טו עס דרש'ענען נישט אלס ריבוי נאר א כלל ופרט, און איך בין נאר מרבה די זאכן וועלכע זענען גלייך צום פרט. דתניא ווי מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ווען די יארן וואס גייט אן מעשר שני, דאס איז די ערשטע יאר נאך שמיטה, די צווייטע יאר נאך שמיטה, די פערדע יאר, די פיפטע יאר, דארף איך ארויפטראגן די מעשר שני ירושלים. וכי ירחק ממך המקום ס'עט דיר זיין ווייט ארויפצוטראגן די פירות, איז וצרת הכסף בידך, זאל איך דאס איבער אויסלייזן אויף געלט, די קדושה פון די פירות גייט ארויף אויף די געלט, נאכהער איך קום אין ירושלים וואס טו איך מיט די געלט? ונתתה הכסף, זאלסט געבן די געלט בכל אשר תאוה נפשך, אלעס וואס דו ווילסט.

אי אתה דן טו איך נישט אפלערנען אלא כעין הפרט, איך קען קויפן פאר די געלט פון מעשר שני נאר אזעלכע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט. מה הפרט מפורש, וואס ווערט דערמאנט דא אין פרט, בקר, צאן, יין און שכר, איז דאך דאס פרי מפרי. בקר און צאן א פרי מפרי. יין, פון וואס מאכט מען יין? פון ענבים, די ענבים איז דאך אויך פרי מפרי. צו שכר, שכר מאך איך דאך פון תמרים, און די תמרים איז דאך אויך פרי מפרי. און אויב, ווי וועט אבער זיין אז איין זאך וואס איז נישט פרי מפרי, למשל כמהין און פטריות, שוואמען אזעלכע, צו וואסער, זאלץ, דאס איז נישט קיין פרי מפרי קען מען נישט קויפן, און אויך וגידולי קרקע, סדארף זיין א זאך אפילו די זאך איז פרי מפרי, עס מוז זיין אויך גידולי קרקע, אבער פיש הייסט נישט קיין גידולי קרקע ווייל זיי לעבן אין דעם וואסער, דאס הייסט כמהין, מים ומלח דאס קען איך רופן גידולי קרקע. אבער ס'איז נישט קיין פירה מפירה, פיש איז פירה מפירה, אבער ס'איז נישט קיין גדול הקרקע. וואס הייסט פירה און פירה? נו נו, א לוי'. אויף קול פירה מפירה איבער גדול הקרקע זעה איך דאך אז כאטש דארט שטייט בחול. אשר תאוה נפשך, און אויך נאכער שטייט ובכל אשר תשאלך נפשך, עס שטייט כל, און דאך זאגן מיר ס'איז נישט קיין ריבוי, נאר ס'איז כלל ופרט וכלל, זאגט די גמ' אמרי איז דער ענטפער. בכל כללא, דארטן ביי מעשר שטייט בכל, איז עס א כלל. כל, דא ווערט דערמאנט וכל בהמתך, ריבוי, ביי שבת ווערט דערמאנט כל, כל איז א ריבוי. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאך זאגן כל נמי כללא הוא, כל איז אויך א כלל, ס'איז נישט קיין חילוק, אזוי ווי בכל איז א כלל איז כל אויך א כלל. מיהו אבער האי כל דהכא דער כל וואס שטייט ביי שבת ריבויא הוא דאס איז א ריבוי מדהוה ליה למכתב ס'האט געדארפן זיין אין פסוק ובהמתך כדכתב בדברות הראשונות דארט ווערט נאר דערמאנט ובהמתך ס'ווערט נישט דערמאנט וכל. וכתב כל בהמתך, שטייט מיר דא כל בהמתך, שמע מינה ריבוי, און אויב ס'איז א ריבוי בין איך שוין מרבה עופות אויך. פרעגט די גמרא, השתא דאמרת כל ריבוי, יעצט אז דו זאגסט דער כל איז א ריבוי, און פון דעם כל בין איך מרבה עופות אויך, איז דאך בהמתך דדברות הראשונות. ושור וחמור דדברות אחרונות למה לי, אין אמת'ן לויט דעם ואיבעית אימא איז נישט דא קיין קשיא אויף דעם בהמתך פון דברות הראשונות, ווייל פון דעם מאל וואס ביי דברות הראשונות שטייט בהמתך און ביי די צווייטע שטייט כל, דעמאלט ווייס איך ס'איז א ריבוי, אבער לויט דעם ערשטן תירוץ זאג איך דאך אז דאס ווארט כל איז א ריבוי. איז אויב ווידער ס'איז א ריבוי און כ'בין שוין פון דעם מרבה עופות אויכעט, וואס איז דער בהמתך פון דברות הראשונות ושור וחמור דדברות אחרונות למה לי? זאגט די גמרא אן זיך איז דער ענטפער, שור לאגמורי שור שור להחסימה, אין דער תורה שטייט לא תחסום שור בדישו, ווען א אקס ארבעט ביי דיר ער טוט ביי דיר דרעשען, זאלסטו נישט פארשליסן די מויל פון דעם אקס ער זאל נישט. קענען עסן, איך דארף אים לאזן פריי ער זאל קענען עסן, קען איך מיינען אז דער דין גייט נאר אהן בשור, לערן איך אפ אזוי ווי ביי שבת שטייט דאס ווארט שור איבריג, צו אפצולערנען אז יעדער דין ווי שטייט שור האט דעם זעלבן דין ווי שבת, א בהמה און חיה און עוף איז אין דעם כלל.

אלע זאכן לערן איך אפ פון שבת, קומט אויס כלאים פון הנהגה לערן איך אויך אפ פון שבת, דאס וואס שטייט לא תחרוש בשור וחמור יחדו לערן איך אויך אפ פון שבת, אז דיע זאכן וואס ס'דארפן שבת רוען, איז ביי דיע זאכן דא דער דין אז איך טאר נישט ארבעטן מיט צוויי מינים צוזאמען, אויב אזוי אפילו אדם ליתסר. זאל א מענטש ניט טארן שלעפן דעם וואגן צוזאמען מיט א בהמה, ווייל ביי שבת איז א מענטש געווארנט ווי א בהמה, שטייט ועבדך ואמתך בהמתך, א מענטש דארף אויך רוען. אלמה תנן, פארוואס האבן מיר געלערנט, אדם מותר עם כולן, א מענטש מעג מיט אלע בהמות און חיות לחרוש צו אקערן ולמשוך צו שלעפן, אויב דו זאגסט אז איך לערן אפ בהמתך בהמתך פון כלאים, דארף זיין א מענטש אויך אסור. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, פפונאי, די וואס וואוינען אין דער שטאט פפונאי, ידעי טעמא דהא מילתא, ווייסן דעם טעם פון דעם פארוואס א מענטש מעג אקערן מיט א בהמה צוזאמען. ומנו, ווער איז די חכמים פון פפונאי? רב אחא בר יע. אמר קרא שטייט אין פסוק למען ינוח ס'זאל רוען עבדך ואמתך כמוך, זאגן מיר להנחה הקשתיו איך האב נאר אים צוגעגליכן לגבי דעם דין פון רוען ולא לדבר אחר, אבער לגבי אלע אנדערע איסורים האב איך נישט צוגעגליכן דעם מענטש צו א בהמה. אבער זעט איר, ביי דעם דין פון פריקה טעינה איז א מענטש יא צוגעגליכן, ווי די גמרא דערציילט דאך דוכט זיך רבי ישמעאל, אז איינער האט געטראגן א בינטל האלץ, האט ער עס אוועקגעלייגט זיך אפרוען, האט ער דערנאכער געבעטן אז זאלן העלפן ארויפלייגן, ווערט דאך דערמאנט אז ער האט אים געפרעגט וויפיל דאס קאסט, האט ער אים באצאלט פאר דעם. ער זאל עס נישט אויפהייבן ווייל ס'איז געווען זקן ואינו לפי כבודו און נאכער האט ער עס אויפגעהויבן, זעהט איר דאך אז דארטן די מצוה פון טעינה גייט אהן ביי א מענטש אויכעט, איז אפשר דאס מיינט רש"י צו זאגן ולא לאיסור אחר, לא לענין איסור אחר. דאס וואס איך זאג למען ינוח עבדך ואמתך כמוך להנחה הקשתיו איך האב נאר צוגעגליכנט לגבי דעם איסור אז זיי מוזן רוען ולא לדבר אחר אבער פאר אנדערע זאכן איסורים ניט אבער לגבי דיע זאכן ווי כלאים פון הנהגה דאס איז א דין פון א איסור אבער דיע זאכן וואס זיי זענען נישט קיין איסור זאכן דאס בין איך נישט ממעט קיין מענטש. רש"י. נאך די משנה. חיה בכלל בהמה, דכתיב עס שטייט זאת הבהמה אשר תאכלו, וכתיב בתריה נאך דעם שטייט איל וצבי, איל וצבי איז דאך חיות, ס'דא איל, איל איז א באראן, דאס איז א בהמה, איל דאס איז א מין הערש, איז עס א חיה, און דער פסוק האט אנגעהויבן מיט בהמה. און ער איז מפרש חיות, דעריבער דארף איך זאגן אז מיטן ווארט בהמה מיינט מען חיות אויכעט. לתשלומי כפל, על כל דבר פשע על שור, טייטש איך על כל דבר פשע כל דבר פשיעה, ואפילו דבר שאין בו רוח חיים בפרק מרובה אפילו עס האט נישט קיין רוח חיים דארף מען אויך באצאלן כפל.

ביי כלאים שטייט בהמתך לא תרביע כלאים לערן איך עס אפ מה להלן אזוי ווי ביי שבת חיה ועוף בכלל כדמפרש לקמיה איז די זעלבע זאך ביי כלאים איז אלעס אין כלל. בדברות הראשונות נאמר בהמתך ולא נאמר בהם דארט ווערט נישט דערמאנט שור וחמור, און בדברות אחרונות הוסיף להזכיר איז ער אויך מזכיר דערמאנט ער אויך שור וחמור. איז דאך שווער והלא אף הן בכלל כל בהמתך האמור בצידן הוה, אין דעם בהמתך וואס שטייט ביי די לוחות אחרונות ליגט דאך אין דעם כלל אויכעט שור און חמור, פארוואס דארף מען שטיין באזונדער שור און חמור, מה שור וחמור האמור כאן חיה ועוף כיוצא בהם. ולקמן מפרש גלייך דערלעבן מיט די גמרא מפרש טעמא, די טעם איז מוכל משמע ריבוי, עס שטייט וכל דא פון דעם איז א ריבוי אויף אלעס, אף כל מקום שנאמר שור וחמור, כגון פריקה, ביי דעם דין אז מען זעט אז א בעל חי א בהמה טראגט א שווערע משא, ס'געפאלן מיט א משא, דארף מען העלפן אראפנעמען די משא, וחסימה, צו לא תחסום שור בדישו ודומה להם, איז חיה ועוף כיוצא בהם. נכתוב רחמנא חד פרטא, ודרשינן וועל איך דרשנ'ען כל דדומה ליה, אלעס וואס איז גלייך צו דעם פרט, משני צדדים, וועל איך זאגן עס דארף זיין גלייך צו א בעל חי, און אויך עס דארף זיין נבלתו מטמא במגע ובמשא. ני די קורסע פידאך שטייט כמה נאך א פרט שטייט אי שור חוי חמוך אם אין אינגין אט די וואס שינען בלאסע מטמא דאס ווייס איך דאך פון איין פרט אז עס מיז זיין די בלאסע מטמא נעע זאג עס גייט אראפ לא אינגין אויב איז די דומה לפרוטות איז גלייך צום פרט בחד צד דבר בעלי חיים דכוותה. זאגט די גמרא ניין, אפילו ווען איך האב איין פרט וואלט איך נישט געקאנט אפלערנען נבלתו מטמא במגע, איך וואלט געזאגט זאל מען נאר שטיין שור, וואלט איך געזאגט דווקא קרוב לגבי מזבח, זאל מען שטיין חמור, וואלט איך נאר געזאגט קדוש בבכורה, דעריבער כתב רחמנא שור, שרייבט מען די תורה שור דלא איצטריך, שור דארף מען ניט שטיין. ווייל שור קאן איך דאך אפלערנען פון חמור דקדוש בבכורה, ומחמור קאתי, שור קאן איך אפלערנען פון חמור אז ס'איז מיר איבעריג, תנהו וועל איך דאס אפלערנען לענין סוסים וגמלים, וואס דאס קאן איך נישט אפלערנען פון חמור ווייל ס'איז נישט קדוש בבכורה, אבער דדומה לפרטא, ס'גלייך צום פרט משני צדדים נבלתו מטמא, און ס'איז אויכעט בעלי חיים. אבל עופות לא אפילו איך האב אי שור אי חמור אבער ווי קען איך אפלערנען אויפעס? ענטפערן מיר ריבויא הוא ולא מידריש בכלל ופרט, כ'דרשן עס נישט בכלל ופרט נאר ריבוי וריבא הכל בין איך אלעס מרבה אפילו עופות אויך. פרי מפרי, ולד מולד, ס'ווערט געבוירן איין ולד פון א צווייטע ולד. אויב אזוי ווי קען איך קויפן יין? יין אליין איז דאך נישט א פרי, נאר יין איז דאך מן ענבים, און די ענבים איז דאך פרי מפרי. די זעלבע זאך שכר, שכר איז נישט א פרי, אבער דאס איז דאך פון א פרי, דאס איז מתמרה. למעוטי, עס גייט מען ממעט זיין, כמהין ופטריות, דאס אזעלכע זאכן וואס זיי וואקסן נאך א רעגן פון פייכטקייט, דאס איז נישט קיין פרי מפרי. און מים און מלח, דאינן פרי מפרי. און דאס וואס איך זאג אז ס'דארף זיין גלייך צום פרט בגידולי קרקע, למעוטי גייט עס ממעט זיין דגים, כאטש דגים הייסט פרי מפרי, אבער ס'איז נישט קיין גידולי קרקע שאינם ניקחין זיי ווערן נישט געקויפט בכסף מעשר. יעצט פרעגט די גמרא השתא דאמרת כל ריבויא הוא, און פון ווארט כל לערן איך אפ אפילו עופות, למה לי די פרט וואס שטייט מיר דא בהמה ושור וחמור?

עבד ואמה האב איך נאר צוגעגליכן צו רוען לבהמה, אבל לא לענין איסורא, לגבי אנדערע דינים איז ער נישט געווארן צוגעגליכן.